און היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות, חלק טז, פרשת בוא, שיחה ג', די דריטע שיחה אין פרשת בוא, עמוד 114 אין ליקוטי שיחות. א געוואלדיגע געוואלדיגע געשמאקע רשי שיחה. ממש פלאי פלאים וואס די רבי מאכט פון די רשי מטעמים, א רשי וואס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, זיינען ארום זיבן צו אכט ניין שאלות אויף רשי וואס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רשי זאגט דא, און די רבי וועט מחדש זיין דא א חידוש נפלא ביותר, א חידוש נפלא ווי רשי איז געבויעט, אז רשי איז פונעם ערשטן חלק לערנט גארנישט ארויס, ער לערנט ארויס דא פונעם צווייטן חלק, וואס דארף ער האבן דעם ערשטן חלק בכלל, צו רשי איז צוטיילט אין צוויי חלקים, פשוט געוואלדיג מטעמים וואס דער רבי מאכט פון די רשי, און נאך דעם וועט זיין א הוראה פון דעם וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם אין אונזערע צייטן, נאך דעם צום סוף וועט זיין דער קשר פון די שיחה מיט דעם ענין פון וואס שבת פרשת בא קומט אויס אלעמאל אין ארום י' שבט, און י' שבט איז געווען תש"י די הסתלקות פון פריערדיגע רבין איז געווען שבת פרשת בא י' שבט תש"י. אות א', איינע פון די זאכן אין וועלכע פסח מצרים איז אנדערש פון פסח דורות איז, וואס ביי פסח מצרים איז הקדים לקיחתו לשחיטתו ד' יום. פסח מצרים איז געווען א זאך וואס איז נישט געווען, נישט געווען א הוראה אויף אלע פסח פון דורות, וואס מען האט געדארפט נעמען דעם קרבן פסח פיר טעג פאר זיין שחיטה. שטייט א פסוק, בעשור לחודש תקחו לכם. מה שלא ציוה כן בפסח דורות, אין פסח דורות איז נישטא אזא ציווי. כאטש אויך ער דארף האבן ביקור ממום ארבעה ימים קודם שחיטה, די גמרא זאגט אין פסחים, דארף די לקיחת השה נישט זיין בעשור לחודש, אדער ס'קען זיין אז איז אין מצרים איז בעשור לחודש האט מען געדארפט אריינגיין אין אין פלאץ וואו מ'קען קריגן א שה, מ'האט געדארפט צוגיין אויסקלייבן א שה און זאגן זה לשם פסח, און אים נעמען אהיים און אים האלטן דארטן די פיר טעג. מה שאין כן, אין פסח דורות, דארף מען יא מבקר זיין פיר טעג פריער, ס'א מחלוקת מען דארף מבקר זיין נאר דעם ערשטן טאג פון די פיר טעג צו יעדן טאג, נישט נוגע דא, אבער מען האט עס נישט געדארפט אהיימנעמען, ס'האט קענען דער בעלעבאס אין דעם געשעפט האט געקענט זאגן איך האב פאר דיר א שה, דאס וועט זיין דיין שה און ער וועט עס בודק זיין, דארף ער גארנישט אליין בודק זיין. איז דא א חילוק פון פסח מצרים מיט פסח דורות, הקדים לקיחתו לשחיטתו, ד' ימים, ווי רשי ברענגט אראפ בפירוש רשי פון מכילתא.

אין יחזקאל, ואת ערום ועריה, נאקעט און אויסגעטון אינגאנצן, ונתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, וכו', דאס ברענגט רש"י, ממילא וויבאלד אז זיי זענען געווען ערום ועריה, האט ער זיי געגעבן צוויי מצוות דם פסח און דם מילה, און יעמאלט האבן זיי געהאט די צוויי מצוות האבן זיי געקענט ארויסגיין פון מצרים, דאס איז די רש"י וואס רש"י פארענטפערט פארוואס הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים, פרעגט דער רבי דא געוואלדיגע פיר שאלות אויף רש"י וואס איז אין גאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רש"י זאגט דא א' רב מתיא בן חרש איז נאָר מסביר פֿאַר וואָס דער אייבערשטער האָט זיי געגעבן די מצווה פון קרבן פסח, אַז דאָס איז כדי זיי זאָלן האָבן מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו. רב מתיא בן חרש רעדט אינגאנצן נישט וועגן דעם ענין פון דעם הקדים לקיחתו לשחיטתו, ער רעדט, ער דערמאנט עס בכלל נישט, ער רעדט דאך אינגאנצן נאר וועגן דעם ענין אז דער אייבישטער גיט זיי דעם קרבן פסח זאלן האבן מצוות, זאלן קענען ארויסגיין פון מצרים, אבער די שאלה מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו, און ארבעה ימים דווקא, פארוואס איז הקדים לקיחתו לשחיטתו און דווקא פיר טעג פריער, נישט מער און נישט ווינציגער, איז במקומה עומדת, די שאלה בלייבט ווייטער א שאלה, האט ער גארנישט געענטפערט, ער דערמאנט עס גארנישט בכלל. זייער א שווערע שאלה, וואס ברענגסטו מיר רב מתיא בן חרש דא, ער ענטפערט דאך גארנישט די שאלה, הייבסט אן מיט למה הקדים א שאלה פארוואס הקדים, און ברענגסט מיר רב מתיא בן חרש וואס ער רעדט גארנישט וועגן דעם אינגאנצן. ב', נאך מער, רב מתיא בן חרש רעדט בכלל נישט וועגן לקיחת השה, ער דערמאנט גארנישט בכלל לקיחת השה, וועגן וואס רעדט ער? אז ס'איז געווען א צייט וואס דער אייבערשטער האט געזאגט הגיעה השבועה שנשבעתי, און איך האב נישט מיט וואס זי אויסצולעזן, ממילא וועל איך זיי געבן צוויי מצוות, ער רעדט גארנישט וועגן לקיחת השה, וועגן דעם נעמען, וועגן לקיחת השה בעשור לחודש, ער רעדט בכלל וועגן דעם דם פסח, ער זאגט דאך אז ס'איז געגעבן דם פסח ודם מילה, נאר וועגן דם פסח וואס בפשטות מיינט דאס דעם ציווי ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות וגומר, רעדט גארנישט וועגן נעמען דעם דאס. און די התעסקות מיט דם פסח איז גאר געווען לאחרי שחיטה בי"ד ניסן בין הערבים ס'האט גאר נישט צו טאן אין גאנצן מיט בעשור לחודש אין גאנצן גאר נישט דאך אין גאנצן נישט פארשטאנדיג וואס טוט זיך דא גימל אפילו מ'זאל זאגן בדוחק על כל פנים אז אין דער התעסקות בדם פסח ווערט נכלל אויך לקיחת השה לכאורה קען מען זאגן א געשמאקן ענטפער מ'רעדט וועגן שפריצן די בלוט אויף אויף דעם ווי קומט מען אן צו שפריצן די בלוט אז מ'נעמט דעם קרבן בעשור לחודש און מ'האלט אים, און דערנאך שעכט מען אים און מ'נעמט דעם דם, איז דאך דער לקיחת השה א הכנה צו דעם דם, ווייל דאס איז די הקדמה צו שחיטת הפסח, קענסט נישט האבן קיין שחיטת הפסח, קענסט נישט האבן קיין זריקת דם, אויב האסט נישט גענומען דעם שה בעשור לחודש. איז אבער נאך אלץ נישט גלאטיג וואס רבי מתיא בן חרש, לאמיר זאגן אז מיט דעם וועט מען עס מסביר זיין, איז נאך אלץ נישט גלאטיג וואס רבי מתיא בן חרש דערמאנט דא אין דעם ענין, ומפני מה הקדים לקיחתו כו' אויך דם מילה, אז דער אויבישטער האט דעמאלט אנגעזאגט די אידן אויך אויף דם מילה, ווי קומט אריין דא דער דם מילה? ר' מתיא בן חרש זאגט דאס פיין, אבער רש"י האט עס נישט געדארפט אראפברענגען, אויב דו זאגסט אז דאס איז דער ענטפער פארוואס הקדים לקיחתו, און מען רעדט דא וועגן דעם טאקע וועגן די מצוה וועגן ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, אבער קענסט נישט אנקומען צו דעם נאר דורך דעם, אין וואס דאס אין וואס דאס מוט אין וואס דאס מוט זיי ווי נישט די וואס דארף קומען דם מילה דא ווי קומט אריין דא דם מילה בכלל אז ער זאגט די אידן האט אנגעזאגט די אידן יעמאלט אויף דם מילה רש"י וויל דאך פארענטפערן נאר דעם הקדים לקיחתו לשחיטתו ד' די פערטע שאלה יתירה מזו דם מילה איז אויך ציווי בפסח דורות און דער וואס איז געווען געמל'ט פון פריער איז אויך בפסח מצרים נישט נצטווה געווארן רש"י וויל פארענטפערן, רש"י האט א שאלה, פארוואס הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים, וואס איז אנדערש ווי אלע פסחים פון פסח דורות, וואס ברענגסטו מיט דעם ענין פון מילה, מילה איז דאך פונקט פארקערט, מילה איז דאך די זעלבע זאך ביי פסח מצרים און ביי אלע פסח, איינער וואס איז נישט גע'מל'עט איז כל ערל לא יאכל בו, איז דאך עס אלעמאל, וואס ברענגסט עס מיר דא בכלל, דו ווילסט דאך נאר ארויסברענגען דעם חילוק פון פסח מצרים ביז פסח דורות אז פסח מצרים איז הקדים לקיחתו און דארט נישט און ביי מילה איז נישט און דער רבי לייגט צו אפילו געשמאק אז איינער וואס איז געווען געמל'עט ביים אין מצרים פון פריער דארף ער נישט מאכן נאכאמאל א ברית נישט דא קיין ענין פון מאכן א ברית פאר פסח אין מצרים אויב ער איז שוין געמל'עט וואס טוט זיך דא מיט דעם מיט מיט דעם ענין וואס ער ברענגט אראפ דעם ענין פון מילה האבן מיר דא פיר שווערע שאלות אויף רש"י, די ערשטע שאלה איז, רב מתיא בן חרש רעדט גארנישט אינגאנצן וועגן דעם ענין פון פארענטפערן די שאלה למה הקדים לקיחתו, ער רעדט נאר אז דער אייבישטער האט געזאגט ס'וועט קומען די צייט און איך האב נישט מיט וואס זיי צו ארויסנעמען, גיט ער זיי צוויי מצוות. נאך מער, רב מתיא בן חרש דערמאנט אינגאנצן נישט דעם לקיחת השה, ער רעדט דאך בכלל וועגן דעם דם, וועגן שפריצן דעם דם אויף די מזוזות, ווען שפריצט מען דם אויף די מזוזות? י"ד בין הערביים, ער דערמאנט בכלל גארנישט דער ענין פון פון פון בעשור לחודש וואס מ'נעמט יעמאלט דעם דאס און אפילו מ'זאל זאגן בדוחק די דריטע שאלה אז דער התעסקות אין דם פסח האט צו טון מיט דעם מיט דעם מיט דעם נעמען מיט דעם נעמען דעם בעשור לחודש איז פון דעסוועגן איז ווי קומט אריין דא דער ענין פון דם מילה בכלל וואס מישסטו אריין דא דם מילה ווילסט דאך פארענטפערן נאר דעם עניין פון דעם די פערדע שאלה גיט נאך צו אין די דריטע שאלה אז נאך אסאך אסאך שטארקער אויב דו ווילסט פארענטפערן דעם ענין פארוואס פסח מצרים איז אנדערש ווי פסח דורות, מילה איז נישט אנדערש פון פסח מצרים ביז פסח דורות, פסח דורות דארף אויכעט זיין געמל'עט אז נישט קען ער נישט עסן דעם קרבן פסח, וואס ברענגסט דאס בכלל דא? אין אות ב' וועט דער רבי ברענגען מפרשים וואס זיי ווילן ענטפערן אז מיט דעם וואס רבי מתיא בן חרש זאגט אויף דעם ענין פון די צוויי מצוות, עט יא פארענטפערן פארוואס דווקא בעשור לחודש, דער רבי וועט זאגן אז ער קען עס נישט אננעמען, יעמאלט וועט דער רבי מחדש זיין וועט יעמאלט דער רבי אריין גיין אין צווייטן חלק פון רשי דערווייל לערנען מיר דעם ערשטן חלק פרעגן נאך אפאר שווערע שאלות אויף דעם נאך דעם דער רבי אוועק לייגן זיין יסוד און ענטפערן און ס'וועט אראפגיין אלע שאלות און רשי וועט ווערן דא ליכטיג דער פסוק וועט ווערן ליכטיג ס'וועט ווערן פשוט כפתור ופרח די גאנצע גאנצער עניין דא וואס דא טוט זיך מיט די רשי פון הקדים לקיחתו לשחיטתו לעשור לחודש וואס מפרשים זענען מסביר אז דורך די דברי רב מתיא בן חרש אז נתן להם שתי מצוות דם פסח צוזאמען מיט דם מילה, ווערט פארשטאנדיג פארוואס לקיחת השה האט געמוזט זיין ארבעה ימים פאר דער שחיטה. זיי זעען אן ענטפער אין רב מתיא בן חרש, דערפאר ברענגט עס רש י. וואס איז זייער ענטפער? נאכן ברית מילה דארף מען איבערווארטן דריי טעג איידער מען גייט ארויס לדרך מפני הסכנה. מען קען נישט ארויסגיין נאך א ברית מילה קען מען נישט ארויסגיין, פארוואס? ווייל עס איז א סכנה. ווי רש י האט שוין געבראכט, רבי אונטערגעשטראכן רש י, רש י אליין, זיי פארוואס רשי ווייל רשי איז אלעמאל גיט אכטונג און א מדגיש אז דער קינד האט שוין געלערנט וועגן דעם אמאל זאגט רשי רשי האט שוין געבראכט אין פרשת שמות מ'האבן געלערנט אין פרשת שמות אין צוויי פרשיות פריער די מעשה מיט משה רבינו אז דער אויבערשטער האט אים געהייסן גיין קיין מצרים האט ער נישט געמאכט קיין ברית און טאר נישט ארויס גיין נאר דריי טעג נאכן ברית דאס הייסט ער קען נישט ארויס גיין פריער איז ער האט ער נישט געמל'ט האט נישט געמל'ט איז געקומען דער מלאך האט אים געוואלט הרג'נען, זעה איך דאך פון דארטן אז מען דארף האבן דריי טעג פאר דעם, און דעריבער איז מילת בני ישראל געווען בעשור לחודש, אזוי זאגן די מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ בעל הטורים און דעת זקנים און דער ריבא און דער און דער ברטנורא די אלע וואס זיי לערנען אט דעם אט דעם פשט, ממילא מען דארף ארויסגיין י ד ביינאכט ט ו בייטאג ביי חצות, ביינאכט איז געווען מכת בכורות, ביינאכט איז געווען דער ענין פון דעם קרבן פסח וואס מ'האט געגעסן על מצות ומרורים יאכלו, מ'האט פריערט געשפריצט די בלוט אויף די מזוזות ווי מ'וועט לערנען שפעטער איז דא מפרשים וואס מ'האט געשפריצט סיי דם ברית און סיי דם דם קרבן, און דער ברית איז געווען יעמאלט יעמאלט יעמאלט פריער, אויב זיי לערנען אז דעריבער איז מילת בני ישראל געווען בעשור לחודש זיי דארפן דאך ארויסגיין ט ו קען מען נישט ארויסגיין און מאכן דעם ברית ערב פסח נאך מיטאג דריי טעג דארף מען ווארטן האבן זיי געמאכט בעשור לחודש כדי זיי זאלן זיין גרייט ארויסגיין פון מצרים און מלו באותו הלילה רשי ענדיגט זיך צו ווי מ'האבן געלערנט פריער ואת עירום ועריה ונתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה שמלו באותו הלילה זאגן זיי אז רשי מיינט לילה של לקיחת הפסח דאס איז רשי מיינט בעשור לחודש האט מען גענומען דעם שה און מ'האט זיך געמל'עט, האבן זיי ביידע מצוות אין עשור לחודש, און דערפאר האט מען אויך מקדים געווען לקיחת הפסח צו בעשור לחודש, וויבאלד אז דער ברית מוז זיין בעשור לחודש, ווייל אז מ'וועט מאכן שפעטער וועט מען נישט קענען ארויסגיין ט ו, האט דער אויבערשטער געזאגט נעם שוין העכער דעם פסח בעשור לחודש, כדי אז אידן זאלן האבן ביידע מצוות, סיי דעם דם פסח אין דעם עשור, און סיי דעם דם מילה אויכעט אין דעם עשור, צוזאמען. דאס איז דער פירוש וואס זיי ווילן זאגן, לכאורה איז זייער געשמאק אז רב מתיא בן חרש ניצט דעם, רשי ברענגט דאס אלס א ענטפער און ס'פארענטפערט זייער געשמאק, פארוואס האט ער דאס גענומען פיר טעג פריער? זאגט רבי אין פירוש אין פשוטו של מקרא איך קען עס נישט אננעמען, אבער דער פירוש אז מלו באותו הלילה מיינט רשי דעם לילה פון לקיחת הפסח, זאגט דער רבי איז צריך עיון גדול דארף זייער שטארק אריינקוקן אין דעם פארוואס ווייל רשי זאגט דאך דא בפירוש אין דעם המשך פון דעם לשון זאגט רשי מתבוססת בדמייך זאגט רשי אז דער דם מילה איז געווען צוזאמען מיטן דם פסח ווען איז דם פסח ביום ארבעה עשר אחרי הצהר בין הערבים און ער ברענגט א ראיה שטייט א פסוק אין יחזקאל מתבוססת בדמייך שטייט נישט בדמך נאר בדמייך לשון רבים איז משני דמים דם פסח און דם מילה וואס דאס איז געווען אור לט"ו ניסן ס'איז נישט געווען בעשור לחודש ממילא קען איך נישט ניצן דעם ענטפער און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אכצן ס'שטייט דאך קלאר אין מדרש שמות רבה און אין שיר השירים רבה און אזוי אויכעט אין פרקי דרבי אליעזר ברענגט זיך אראפ דגם מדם מילה נתנו לאות על הבתים איז דאך א ראיה די ברית איז געווען גלייך פארנאכט צוזאמען פארן קרבן פסח איז געווען דער יום פונעם ברית ממילא קען איך נישט ניצן דעם ענטפער, בלייבן מיר ווייטער מיט די פיר שאלות וואס מ'האט געפרעגט, וואס ברענגט רשי דא דעם רב מתיא בן חרש אלס א ענטפער, ס'איז גארנישט קיין ענטפער אינגאנצן. און אויך די שאלה וואס ברענגט ער אריין דא דעם ענין פון מילה, ער רעדט גארנישט וועגן לקיחת השה, ער רעדט וועגן דעם דם פסח וואס איז בי בי"ד דאך בין הערבים, די אלע פיר שאלות וואס מ'האט געפרעגט פריער. אות גימל ווייטער איז רשי ממשיך יעצט וועט מען גיין צום צווייטן האלבן רשי און פרעגן אויף דעם אויכעט א געוואלדיגע שווערע שאלה שהיו שטופים באלילים אמר להם משכו וקחו לכם משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצווה אין אונזער פרשה שטייט דארט די זעלבע זאך און דאס דאס שטייט רשי ברענגט עס אראפ דעם ענין פון משכו משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצווה דאס איז א המשך פון דעם מכילתא פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא דער עניין איז נישט דער סיום המאמר פון רב מתיא בן חרש דאס איז גאר די דעה פון רבי אליעזר הקפר ר' מתיא בן חרש ברענגט אראפ אז די אידן אז דער אויבערשטער האט געזען דעם לשון הגיעה השבועה שנשבעתי ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם, זיי האבן גארנישט קיין מצוות. קומט ר' אליעזר הקפר און זאגט ניין, זיי האבן פיר גאר חשוב'ע גרויסע מצוות וואס די גאנצע וועלט האט דאס נישט. איז קריגט ער זיך דאך אויף אים. וואס מאכט רשי פון דעם איין איין זאך? ער ברענגט עס אראפ צוזאמען, ער ברענגט אראפ דעם ר' מתיא בן חרש און גלייך נאכדעם ושהיו שטופים, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל. אין מכילתא דארט איז דאס די דעה פון רבי אליעזר הקפר, און ער איז בר פלוגתא דרבי מתיא בן חרש, ער קריגט זיך אויף אים, וואס רבי אליעזר האלט אז אידן האבן יא געהאט מצוות. רבי מתיא בן חרש זאגט אז דער אייבישטער זעט זיי האבן נישט קיינע מצוות און זענען ערום ועריה, גיט ער זיי צוויי מצוות. ער זאגט אז זיי האבן יא, וואס מאכסטו פון דעם איין זאך? ואדרבה, רבי אליעזר זאגט אז ער אין זעלבן פלאץ דארטן גלייך נאך דעם שטייט אז ארבע מצוות שאין כל העולם כדאי בם מען רעכנט אויס וואס די מצוות און אויף יעדן זאך ברענגט ער א פסוק זיי זענען נישט געווען חשוד אויף קין אויף חס ושלום אויף עריות זיי זענען נישט געווען חשוד אויף לשון הרע און לא שינו את שמם זיי האבן נישט געביטן זייערע נעמען און לא שינו את לשונם געדענק זיך ערשט אויס וועגן ולא שינו את שמם, ראובן ושמעון נחתין, ראובן ושמעון סלקין, זענען נישט אראפגעקומען מיט אנדערע נעמען, זענען ארויסגעגאנגען צוריק מיט די זעלבע נעמען פון ראובן און שמעון, די זעלבע זאך אויף די אנדערע זאכן ברענגט ער דארטן ראיות אויף די פיר זאכן. זאגט דער רבי איז דאך תמוה, וויבאלד אז דאס זענען דעות מחולקות, האט דאך רשי געדארפט זאגן דבר אחר, ס'איז נישט די זעלבע ווי דער ערשטער, אדער ווי יש אומרים, בקיצור, ס'איז דאך א יש אומרים איז דאך נישט דער זעלבער תנא, פאר וואס זאגט ער ושהיו שטופים כולי מיט א וא"ו המוסיף אז דאס איז גאר א המשך צום מאמר פון רב מתיא בן חרש לייגט זיך אין גאנצן נישט אין שכל וואסער א המשך איז דאס רב מתיא בן חרש ווי מ'לערנט די רשי ווי דער רבי לערנט די רשי ווי מיר לערנען די רשי פשוט פשט האט עס אין גאנצן נישט קיין זין עס איז אין גאנצן נישט פארשטאנדיק וואס רשי וויל דא אין אות דלת ער דער רבי פרעגט נאך איין שאלה ווי ס'איז דער רבי ניצט דאס אויכעט אלס א אלס איינע פון זיינע יסודות פון דעם כלל אז רשי ברענגט נישט אראפ דעם נאמען פון דעם בעל המאמר פון דא וועלן מיר האבן א דוגמא בולטת וואס וועט אונז העלפן אויף אלעמאל אז ווען רשי ברענגט יא דעם נאמען ליגט דא עפעס באהאלטן. וואו זעט מען עס? ווייל מען זעט דאך דא א מורא'דיגע זאך, מען האט ערשט געזאגט אז די ערשטע האלבע איז רבי מתיא בן חרש, די צווייטע האלבע איז רבי אליעזר הקפר, רבי מתיא בן חרש ברענגט ער זיין נאמען, רבי אליעזר הקפר ברענגט ער נישט, איז דאך א ראיה מיט דעם ברענגען רבי מתיא בן חרש ליגט דא עפעס וואס ער וויל אונז מעורר זיין אז א קינד א ממולח א שארפער קינד וועט פרעגן א שאלה וועט עס ווערן פארענטפערט מיט דעם וואס ער ברענגט אראפ דעם נאמען וואס דווקא רב מתיא בן חרש זאגט דאס און רב לעזער הקפר דער נאמען וועט אונז גארנישט צוגעבן אין דעם פירוש רשי דערפאר ברענגט ער אים נישט פון דעם פירוש רשי האט מען אויך א דוגמא בולטת צום כלל וועלכע מ'האט שוין מדגיש געווען כמה פעמים שוין גערעדט אסאך מאל וועגן דעם אז בשעת רשי ברענגט בפירושו א מאמר חז"ל בשם אומרו איז עס מצד א טעם מיוחד דערפאר וואס דורך דער ידיעה ווער ס'איז דער בעל המאמר, דורך דעם וואס מיר ווייסן ווער דער בעל המאמר איז, קומט צו א תוספות ביאור אין דעם מאמר וואס ער זאגט, וועלכער איז נוגע לפירוש רשי. ס'העלפט אונז ארויס אין פירוש רשי, ווי מיר זעען אין דעם ענטפער געוואלדיג וואס טוט דא רב לעזער, רב מתיא בן חרש, פארוואס ברענגט ער אראפ זיין נאמען. בנידון דידן, אין אונזער רשי, ברענגט רשי פון מכילתא צוויי פירושים, איינער גלייך נאכ'ן צווייטן,

מען קען דאך מאכן א טעות, איינער וואס לערנט סתם די רש"י, עט מיינען אז דאס איז דער זעלבער בעל המאמר, איז ליגט דא עפעס באהאלטן, מוז מען זאגן אז מיט מעתיק זיין דעם שם פון רבי מתיא בן חרש, איז רש"י נישט אויסן סתם צו זאגן דבר בשם אומרו, נישט דאס, נישט דאס איז זיין, איז זיין, איז זיין כוונה, און די ראיה איז אז נישט אלעמאל ברענגט ער, רוב מאל ברענגט ער נישט, נאר ער איז דערמיט מוסיף אין הבנת הפירוש, מה שאין כן בנוגע דעם טעם פון שהיו שטופים וכו', דארף איך נישט אנקומען צו דעם נאמען פון רבי אליעזר הקפר האט מיר גארנישט צוגעבן אין דעם פירוש רב מתיא בן חרש האט אונז יא צוגעבן אויך דארף מען פארשטיין נאך א שאלה נאך א געשמאקע שאלה אין דעם זעלבן עניין רש"י באנוגנט זיך נישט מיט סתם ברענגען דעם נאמען רב מתיא בן חרש רש"י ברענגט קיינמאל נישט אראפ א מכילתא אדער א ספרי ספרא ווען ער ברענגט אראפ א מדרש ברענגט ער נישט אראפ פונקט וואס שטייט דארט מ'האט געלערנט שוין אין די שיחות אסאך מאל ער בייט דעם לשון ער נעמט אראפ ער לייגט צו ער ניצט נאר וואס איז גוט פאר אים אין פשוטו של מקרא, אויב אזוי וואס דארפסטו אראפברענגען דעם היה רב מתיא בן חרש אומר? וואס וואלט געווען שלעכט ווען דו זאגסט רב מתיא בן חרש אומר? אדער אמר רב מתיא בן חרש? רש"י באנוגנט זיך נישט מיט סתם ברענגען דעם נאמען רב מתיא בן חרש, נאר ער איז מעתיק דעם לשון המכילתא, היה רב מתיא בן חרש אומר, דער רבי האט אונטערגעשטראכן היה, אז ער פלעגט כסדר אזוי זאגן, ס'האט א אנדער טייטש אינגאנצן, שטייט נישט רב מתיא בן חרש אמר האט געזאגט היה רב מתיא בן חרש אומר האט עס אלעמאל געזאגט וואס גיט צו דער פרט אין דער הבנה פון דעם פירוש וואס עט עס אונז צולייגן אין דעם פירוש דא אז רב מתיא בן חרש האט זיך געקאכט און געזאגט דאס אלעמאל לויט ווי דער רבי עט מחדש זיין דעם חידוש עט ווערן פארשטאנדיק אז דא איז דא א שווערע שאלה וואס דער קינד קען פרעגן מיט דעם דערמאנען דעם נאמען מיט דערמאנען היה רב מתיא בן חרש אומר ווערט א נייע ליכט אין דעם גאנצן פירוש רש"י, און דערפאר ברענגט רש"י דעם דעם נאמען, נישט דעם צווייטן נאמען, דערפאר ברענגט רש"י דעם נאמען און אויכעט מיט היה רב מתיא בן חרש אומר. מאכן א סיכום פון וואס מיר האבן געלערנט ביז אות ה', אות ה' הייבט זיך אן דער ביאור, מיר האבן געלערנט אז דער רש"י ברענגט אראפ מפני מה היה לקיחתו, קודם לשחיטתו ארבעה יום, א שווערע שאלה, פארוואס הייסט די תורה אין אין עשור לחודש נעמען דעם קרבן פסח אין מצרים, און לא צוה כן בפסח דורות, און ער ברענגט אראפ א מכילתא, א מעשה מיט רב מתיא בן חרש צו ברענגען א ענטפער, פרעגט דער רבי פיר שאלות גלייך אויף דעם, ערשטע שאלה, רב מתיא בן חרש זאגט נאר אז דער קרבן פסח איז געקומען צו זיי געבן צוויי מצוות, ווייל דער אייבישטער זאגט ואת ערום ועריה, ס'איז די צייט אייך צו ארויסנעמען פון מצרים אבער איך קען אייך נישט ארויסנעמען אן מצוות, ער רעדט דאך גארנישט בכלל וועגן דעם ענין פון פון פון פון פון דעם ענין פארוואס הקדים לקיחתו ארבעה ימים אין גאנצן נישט דערמאנט בכלל אין רב מתיא בן חרש'ס ער רעדט גארנישט בכלל וועגן לקיחת השה ער רעדט גאר וועגן דעם ענין פון דם וואס מען לייגט אויף די טיר וואס דער מצווה דער לשון דער רבי ברענגט אראפ דארטן ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות וואס דאס איז גאר געווען ביי י"ד בין הערבים נאך די שחיטה פון קרבן פסח גענומען פון די בלוט און ארויפגעלייגט אויף די טיר די דריטע שאלה, וואס איז שייך דא, ווי קומט אריין דא דער ענין פון מילה? וואס לייגסטו מיר צו דא דעם ענין פון מילה? פונקט פארקערט, מילה, דו ווילסט ברענגען א ראיה אז קרבן פסח איז געווען א שינוי, אז ס'איז אנדערש, הקדים לקיחותו ארבעה ימים נישט ווי ביי אלע קרבן פסח, מילה איז די זעלבע זאך ביי קרבן פסח פון מצרים און ביי קרבן פסח פון דורות, איינער וואס איז נישט גע'מל'עט קען נישט עסן, ס'איז נישטא קיין חילוק אין מילה פון פריער, דער רבי לייגט צו געשמאק, וויאזוי אז איינער האט זיך שוין גע'מל'עט פריער אין מצרים, דארף ער זיך נישט גיין מל זיין נאכאמאל, נישטא קיין מצוה גיין מל זיין נאכאמאל, ער זאל קענען עסן קרבן פסח, ער האט זיך שוין מל געווען. איז דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס ברענגט ער דעם ענין פון די מילה בכלל דא אריין? פארקערט, מילה איז דאך נישט קיין חילוק פון פסח מצרים ביז פסח דורות. איז די דריטע שאלה געווען, ווי קומט אריין דא בכלל דער ענין פון מילה? און די פערטע שאלה איז געווען, אז פונקט פארקערט, איך האב עס געמאכט אין איין שאלה, אבער עס איז צוויי שאלות, ערשטנס ווי קומט אריין דא בכלל דער ענין פון מילה? מען רעדט דאך דעם ענין פון לקיחתו פון דעם שה דאס איז די פערטע שאלה, די דריטע שאלה. די פערטע שאלה איז, א מילה איז דאך ווילסט מיר ברענגען א ראיה אז ס'אנדערש פסח מצרים פון פסח דורות, מילה איז די זעלבע זאך אלעמאל.

פון איהם פון עריות און לשון הרע און שמם און לשונם האבן זיי דאך געהאט פיל גרויסע זאכן ווי ברענגסט עס אין איין ארט ושהיו שטופים ברענג עס שרייב דבר שרייב דבר אחר שרייב יש אומרים ס'איז דאך א גאנץ אנדער זאך נאכדעם פרעגט דער רבי נאך אז די זעקסטע שאלה אין דעם איז ער ברענגט דעם נאמען פון רב מתיא בן חרש אבער וואס ברענגט ער רב מתיא בן חרש ובפרט אז אין אז אז ס'רעדט זיך דארט וועגן צוויי רב מתיא בן חרש און רב לעזער הקפר איין ברענגט ער נישט און איין ברענגט ער יא וואס וואס וואס באדייט דאס דער רבי זאגט דאס איז א הוכחה אז עפעס ליגט דא באהאלטן וואס מיט דעם האט אז ווען ער ברענגט דעם בעל המימרא מאכט דאס ליכטיגער און געשמאקער דעם פירוש וואס ער זאגט און וואס פארוואס רשי ברענגט דאס וואס העלפט ארויס אין דעם פירוש רשי די זיבעטע שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט איז געווען וואס ברענגט רשי אראפ דעם לשון היה רב מתיא בן חרש אומר אז ער האט אלע מאל אזוי געזאגט רשי רשי דארף נישט אראפברענגען אלע מאל דעם לשון פונקט ווי ס'שטייט אין מכילתא און אנדערע ערטער ברענגט ער וואס איז גוט פאר אים וואלט געווען ווען ס'שטייט רב מתיא בן חרש אומר רב מתיא בן חרש אמר אמר רב מתיא בן חרש דא קומט צו די הדגשה אז ער פלעגט אזוי זאגן כסדר וואס איז דאס אונז צוהעלפן אין דעם פירוש רשי מיט דעם זאגן אז ער האט דאס אלע מאל געזאגט

וואס דאס איז דרך פירוש רש"י, רש"י איז דאך דרך הפשט, איז אין די ווערטער פון רב מתיא בן חרש נישטא קיין תירוץ וביאור אויף דער שאלה, מפני מה הקדים לקיחותו לשחיטתו ארבעה ימים. כנזכר לעיל, אז אין זיין מימר דערמאנט ער בכלל נישט וועגן לקיחת השה. דאס געווען איינע פון די שאלות. איז דער רבי זאגט אזוי, רש"י ווייסט פון דעם. רש"י האט געוואוסט אז אין רב מתיא בן חרש איז גאר נישטא קיין ענטפער אויף דעם. דערפאר ווען ער ברענגט דעם מימר פון רבי אליעזר הקפר,

דאס גיט אונז די הכנה צו דעם ענין פון רבי אליעזר הקפר וואס ער ענטפערט יא די שאלה, דערפאר מאכט דאס רשי איין זאך צוזאמען. דער תירוץ על דרך הפשט ווייסטו וואס דאס איז? לשון פון רבין. דער תירוץ על דרך הפשט אויף דער שאלה איז דער סיום פון רשי, שהיו שטופים באלילים אמר להם משכו קחו לכם כולו, דארט וועט זיין דער ענטפער פארוואס מען דארף עס נעמען פיר טעג. איי דא גייט נאכאמאל פארוואס איז רשי הייבט ער מיט רב מיט רב מתיא בן חרש דא וועלן מיר זען זייער געשמאק און דאס מיינט נישט נאר אז בכדי זיי זאלן זיין רוי צו קחו לכם צאן של מצווה דארף זיין פריער דורכגיין דעם משכו ידיכם מאלילים ווייל אנדערש טאר מען נישט עסן פון קרבן פסח דאס הייסט אז נישט נאר וואס דא קומט זיין אז דער משכו קחו לכם קומט אונז דערציילן אז זיי מוזן אוועק גיין פון אלילים ווייל אנדערש וועלן זיי נישט קענען עסן קרבן פסח וואס שטייט כל נכר כל בן נכר לא יאכל בו וואס איז בן נכר לערנט מען ש ווי דער לשון פון רשי שמתנכר איז זיך מתנכר צו דעם אייבערשטן דאס הייסט אז ער טוט עבודת אלילים אז ער טוט עבודה זרה זאגט דער רבי נישט נאר דאס קומט דאס מדגיש זיין דער ענין פון משכו וקחו לכם אז ס'זאל זיין משכו פון עבודה זרה ווייל אנישט וועט ער נישט קענען עסן קרבן פסח נאך א אנדערע זאך אינגאנצן, אז דערמיט גופא וואס זיי וועלן נעמען דעם צאן של מצוה, דער לשון איז דאך אזוי, משכו קחו לכם, קחו לכם צאן, קחו לכם צאן של מצוה, איז אויף קחו לכם צאן של מצוה דארף זיין פריערט משכו פון עבודה זרה, ווייל אנישט וועט זיי נישט קענען עסן קרבן פסח, ניין נישט דאס איז דער עיקר, דערמיט גופא וואס זיי וועלן נעמען דעם צאן של מצוה, וועלן זיי מבטל זיין דאס וואס היו שטופים באליל. ממילא, וועט ווערן פארשטאנדיג, פארוואס האט מען געדארפט נעמען דעם קרבן פסח מ'האט אים געדארפט נעמען אים פריער בעשור לחודש בפסח מצרים, און נישט אין אנדערע פסחים, ווי דער רבי זאגט, כדלקמן סעיף ז', דער רבי לייגט נאר דא אוועק די נקודה, די נקודה איז אז דער ענטפער אויף די שאלה איז אין דווקא אין רבי אלעזר הקפר ושהיו שטופים, ושהיו שטופים קומט אונז זאגן אז מיט דעם וואס זיי נעמען צאן של מצוה, נעמט אוועק דעם שטופים באלילים, ווי מ'וועט לערנען ווייטער. און דערצו. און דערצו פאדערט זיך דער שה זאל זיין אין זייער רשות במשך פון די פיר טעג פאר דער שחיטה דאס וועט אונז פארענטפערן ביידע זאכן סיי נעמען דער שה ווערט דער משכו ווערט דער משכו מען גייט אוועק פון דעם עניין פון פון עבודת אלילים דער צאן של מצווה מאכט אוועקגיין פון דעם עניין און אויך אז מ'דארף עס האלטן פיר טעג כדלקמן שם אין אות ז' דער רבי וועט ענטפערן דער רבי וועט מבאר זיין און מאריך זיין און מפרט זיין דעם ענין ווי פון רב אלעזר הקפר וועלן מיר זען ביידע זאכן סיי דעם ענין וואס דער ענין פון משכו וואס ס'האט געדארפט זיין דער ענין פון משכו וואס עס טוט ס'נעמט אוועק דער לשון דאך ושהיו שטופים באלילים דער ענין פון נעמען דעם צאן מצווה נעמט איז ביידע זאכן סיי ס'נעמט אוועק דעם ענין פון שטופים באלילים און ס'מוז זיין דווקא פיר טעג פריער ווי מ'וועט לערנען שפעטער זייער געשמאק אויב אזוי אויב איך האב דעם גאנצן ענטפער ווי ערשט געלערנט, אז איך מיט לערנען און מיט מתפלל זיין אין אות ז', אז רב און לויט רב לעזער הקפר האבן מיר דעם גאנצן ענטפער, ווערט דאך א שאלה וואס דארף איך האבן בכלל דא רב וואס דארף איך האבן דא בכלל דעם ענין פון רב מתיא בן חרש, וואס גיבט דאס אונז צו? וואס האט געקוועטשט רשי אין דא? וואס ברענגט ער אויס בכלל? נאר עס פאדערט זיך לויט רשי א הקדמה צו דעם. ס'טאקע דאס פארענטפערט אונז די שאלה. אבער רשי זאגט אז ס'פאדערט זיך א הקדמה, וואס איז די הקדמה? רבי מתיא בן חרש, דער רבי גייט מסביר זיין וואס איז די הקדמה, דער עיקר מטרה פון קרבן פסח מצרים, לויט פשטות הכתובים, איז כשמו, אויף וואס האט מען געברענגט דעם קרבן פסח? ס'איז א קינד וועט לערנען נאר דעם ענין פון שהיו שטופים, רשי וועט נישט ברענגען רבי מתיא בן חרש, איז דאך א געוואלדיגע שאלה, אויף וואס ברענגט מען דעם גאנצן קרבן פסח? דער רבי האט אונטערגעשטראכן, מטרה פון קרבן פסח מצרים, לויט פשטות הכתובים, איז כשמו, די דריי ווערטער האט דער רבי אונטערגעשטראכן, פסח בפשטות און כשמו, פסח על שם הדילוג והפסיחה, שטייט אין אונזער אין פירוש רשי אין אונזער פרשה, אז דער דם פסח איז געווען א סימן וואו וועט דער אייב הקדוש ברוך הוא מדלג וקופץ זיין, איז דער קינד לערנט וואס וועט ער לערנען? אז דער אז דער עיקר פון מטרה פון קרבן פסח איז געווען, מ'זאל נעמען די בלוט און לייגן אויף די טירן און דער אייבשטער זען וואו צו אריבערהיפערן. איבערשפרינגען, נישט גיין דארטן. ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה ביי דעם קינד, וואס פאר א שייכות האט דאס מיט'ן מבטל זיין דעם היו שטופים באלילים? אויב דער ענין בפשטות הכתובים איז כשמו, פסח על שם, ופסח השם על בתי ישראל ווען ער'ט זען די בלוט, וואס האט עס צו טאן ווי קען דאס מתקן זיין דעם שטופים באלילים וואס פאר א שייכות האט דאס מיט מבטל זיין דעם שטופים באלילים ממילא ווען רשי ברענגט נאר אראפ רב לעזער הקפר וואלט אים געווען די שאלה מוז ער קודם ברענגען דעם ענין פון רב מתיא בן חרש איז רשי מקדים די מאמר פון רב מתיא בן חרש קען זיך נישט איינהאלטן פשוט געוואלדיג ווי דער רבי מאכט דא די רשי דער צווייטער חלק ענטפערט אונז די שאלה אויב אזוי וואס דארפסטו דעם ערשטן חלק פשוט מבהיל על הרעיון ווי דער רבי איז מבאר אויס מבאר איינע פון די געשמאקסטע רשי שיחות וואס איך האב געלערנט אלעס געשמאק אבער איך געדענק ווי דער רבי האט דאס געלערנט אין דעם צווייטן חלק און דער רבי האט גערעדט דארט וועגן דעם נאמען רב מתיא בן חרש דער רבי האט גערעדט מיט אזא רגש און דער רבי האט פשוט געשריגן דאכטס מיר איך געדענק אין קאפ שין למד זיין געווען ביים פארברענגען דער רבי גאר דאכט זיך מיר אז דער רבי האט גאר געוויינט ווען דער רבי רעדט וועגן דעם ענין פון די גאולה פון היינטיגע גאולה וואס מיר ווארטן יעדן מינוט אויף משיח זאל נתגלה ווערן און אונז ארויסנעמען פון דעם גלות וועלן מיר זען שפעטער די געוואלדיגע ווערטער אין דעם ענין וואו ער ברענגט ארויס פון היה רב מתיא בן חרש אומר איז רשי מקדים די מאמר פון רב מתיא בן חרש אז דער עיקר מטרה פון די מצווה וואס דער אויבישטער האט געגעבן אידן פאר דער גאולה וואס איז דער עיקר מטרה ער קומט אונז מדגיש זיין דא א נייע זאך וואס דער עיקר מטרה איז געווען צו מבטל זיין די מצב פון ואת ערום ועריה זיי זאלן האבן מצוות להתעסק בהם און דאס איז כדי שיגאלו ממילא מוז ער האבן פריער רב מתיא בן חרש אז די מצוות האט ער זיי געגעבן זאלן קענען ארויסגיין יעמאלט קען ער ברענגען דעם ענין פון רבי אליעזר הקפר וויבאלד זיי זענען שטופים באלילים האט ער זיי געהייסן עס נעמען האט ער געהייסן נעמען א צאן של מצוה און דווקא פיר טעג פריער און מ'וועט שפעטער מסביר זיין זייער געשמאק אז רב מתיא בן חרש איז די הקדמה וואס ער דערציילט אונז דערנאך קומט רב אליעזר הקפר וויבאלד אז נתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה איז פארשטאנדיג אז עיקר מטרת הפסח בנוגע דעם אראפנעמען דעם ערום ועריה איז נישט דער עניין חיובי שבו זיין שחיטה ואכילה דער עניין וואס ס'קומט אונז דערציילן אז דער מטרה דער מטרה ווי ער זאגט רב מתיא בן חרש אז ער האט זיי געגעבן צוויי מצוות דם פסח ודם מילה איז דער ענין פון דעם ענין פון דם דער רבי גייט אריין נישט אין דעם ענין פון פסח ווייל דארטן איז דא דער ענין פון שחיטה און עס עסן על מצות ומרורים יאכלוהו אז מ'דארף עס עסן יעמאלט מיט אלס זאגט דער רבי אז דער נקודה פון דעם קרבן פסח איז נישט דער ענין חיובי וואס מיינט דער ענין פון שחיטה ואכילה נאר אן ענין שלילי צו אראפנעמען אן ענין בלתי רצוי כדלקמן ס'גייט אראפנעמען דעם עניין שלילי ווי מען ווייסט שוין וואס ס'גייט אראפ דעם עניין פון שטופים באלילים דאן איז פארשטאנדיג געשמאק געוואלדיג וואס ער ברענגט רב מתיא בן חרש און דאן ברענגט ער אין אות ו' וועט דער רבי טאקע אריין גיין און מסביר זיין וואס איז געשמאק געשמאק וואס איז די צוויי מצוות וואס איז דווקא די צוויי מצוות פארוואס נישט דריי פארוואס נישט צען מצוות פארוואס נישט איין מצווה און דער רבי אראפ קומען מיט א געוואלדיגן חידוש אז אין די צוויי מצוות איז דא ביידע זאכן סיי דער עניין פון סור מרע סיי דער עניין פון עשה טוב דער ענין פון לא תעשה סײַ דער ענין פון עשה. ווי דער רבי וועט מסביר זײַן זייער געשמאַק, ווערן אַלץ געשמאַק פֿאַרשטאַנדיק. אות ו'. און לויט דעם וועט ווערן פֿאַרשטאַנדיק, פֿאַר וואָס מע האָט גענומען דעם סע, צאן של מיצווה, און דער ענטפֿער איז דווקא אין רב אליעזר הקפּר ושהיו שטופֿים, און לויט דעם וועט ווערן פֿאַרשטאַנדיק אויכעט, וואָס עפּעס פֿיר טעג, פֿאַר וואָס דווקא פּסח פֿיר טעג, איז רש"י וועט זײַן ממש כּפֿתּור ופֿרח, רש"י ענטפֿערט אונדז יאָ די שאלה, און אַלץ איז דער אָגען. בנוגע דעם מאמר פון רב מתיא בן חרש אז נתן להם שתי מצוות כולי ווייל אידן זענען געווען אין א מצב פון ואת ערום ועריה ווערט שווער און נאך א שאלה וואס איז דער חשבון פון שתי מצוות וואס עפעס שתי מצוות ממה נפשך צו אראפנעמען דעם חסרון פון ערום מן המצוות איז גענוג איין מצוה שטייט ואת ערום ועריה גיב זיי איין מצוה און אויב לויט דער הנהגה פון כי תראה ערום וכסיתו, דער פסוק אין ישעיה, כי תראה ערום וכסיתו, ווילסט אים אנטון ווי א מענטש, אנטון, אנטון אונטערוועש, אנטון א לייבל, אנטון, אנטון ציצית, אנטון א העמדל, אנטון א סוט, איז ממילא האט דער אויבערשטער געוואלט זיי געבן מער לבושים. יא, כי תראה ערום וכסיתו מיינט נישט געבן עפעס איין שמאטע און טו אים אן. ניין גיב אים גיב אים א לבושים איז פארוואס גענוג אויב אזוי ווערט די שאלה פון לאידך איז פארוואס צוויי מצוות פארוואס איז גענוג צוויי מצוות דער רבי ברענגט אראפ לויטן מאמר רז"ל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וואס איז דווקא צוויי מצוות דא ביי יציאת מצרים פארוואס וואס איז נישט גענוג איינע פון איינע פון זיי דער ביאור אין דעם א געוואלדיגע שווערע שאלה, וואס איז דווקא צוויי? מ'האט שוין דערמאנט פריער וואס דער ענטפער גייט זיין, אז צו קענען ארויסגיין פון מצרים דארף מען האבן דעם ענין פון סור מרע, דארף מען האבן דעם ענין פון ועשה טוב. און מיט דאס זענען די צוויי מצוות פון דם פסח און דם מילה, אין דעם ווערט מבואר ביידע, ווערט אויפגעטון ביידע זאכן. דער ביאור אין דעם, יעדער פון די צוויי מצוות האט אראפגענומען אן אנדער פרט פון די מצב פון ערום ועריה במצוות. יעדער איינער, דער דם פסח האט אראפגענומען איין זאך, דם מילה א צווייטע זאך. ביי אידן האט אראפגענומען דעם ערום ועריה במצוות ביי אידן, סליחה, האט אראפגענומען דעם מצב פון ערום ועריה במצוות. ביי אידן איז דאן געווען א צווייענדיגער חיסרון. א דאפלטער חיסרון געווען ביי די אידן. דער רבי גייט עס מסביר זיין ביידע זאכן וואס איז געווען די צוויי זאכן דער חיסרון, מ'גייט לערנען הערה איין און צוואַנציק זייער געשמאק,

נו ווייטער האט דאך געווען ביידע זאכן, צוויי זאכן, ערום ועריה. דער רבי איז מסביר אז די אידן האבן געהאט א צווייענדיקן חסרון, א', זיי האט געפעלט דער עשה טוב, קיום פון מצוות, ממילא האבן זיי נישט געהאט מיט וואס צו גיין צום תעבדון את האלוקים על ההר הזה, וואס אין דעם זכות איז געווען דער בהוציאך את העם ממצרים, שטייט דאך קלאר אין פרשת שמות אז דער אויבערשטער זאגט משה רבינו בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה וואס זיי האבן נישט מיט וואס דערפאר פעלט זיי אין עשה טוב ב', ס'האט געפעלט אין סור מרע צו זיי האט זיך צוגעקלעפט פון דעם רע של ארץ מצרים וואס ווערט אנגערופן ערוות הארץ ובמילא אפילו ווען זיי האבן שוין מצוות להתעסק בהם איז אויב מ'זאל פון זיך נישט אראפנעמען דעם רע פון מצרים, מ'האט זיי געגעבן א מצוה, אבער ס'פעלט זיי דער דער רע נאך נישט אראפגעגיין פון זיי, דער רע איז דאך אין זיי, האט זיך צוגעקלעבט צו זיי. איז אויב מ'זאל פון זיך נישט אראפנעמען דעם רע פון מצרים, קען נישט זיין שיגאלו, ס'קען נישט זיין אינגאנצן ארויס פון מצרים. מען גייט ארויס פון ארץ מצרים, און דער רע של מצרים איז אין זיי. גייסט מיטן רע פון מצרים ארויס, מוז מען האבן, האבן זיי געהאט צוויי חסרונות, מוז מען האבן צוויי זאכן, מען מוז האבן א עשה טוב זאלן קענען האבן מיט וואס ארויסגיין, און מען מוז האבן סור מרע צו פטור ווערן פון דעם רע פון מצרים. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, האט מען זיי האט מען זיי דעריבער געגעבן צוויי מצוות, איין מצוה וואס טוט אויף עשה טוב, וואס איז דאס? דאס איז דם מילה, דם מילה איז עשה טוב, ווי זעט מען אז דם מילה איז עשה טוב וואס ברענגט אריין די אידן בברית מיטן אויבערשטן און איין מצוה וואס טוט אויף אין זיי סור מרע אראפנעמען דעם רע פון מצרים און דאס איז דם פסח זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס מ'האט זיי געגעבן די צוויי די צוויי די צוויי מצוות און איינער איז עשה טוב דער ענין פון ברית און דער ענין פון פון פון אראפנעמען דעם רע איז דם פסח וואסער שייכות האט דאס כדלקמן סעיף ז קומט שוין אן צו ז וועט דער רבי מסביר זיין. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט פאר וואס ער ברענגט אראפ פאר וואס רבי מתיא בן חרש ברענגט אראפ אז געווען צוויי מצוות, עס געווען איין פון חיובי, פאר וואס זאגט ער אזוי, אז געווען איינע חיובי און איינע שלילי, דערנאך דערנאך נאכדעם וואס מען ווייסט דאס וועגן די צוויי מצוות, קען מען מוסיף זיין, והיו שטופים, דערפאר דארף מען האבן, דארף מען נעמען דעם שה, און מ'דארף האבן דעם ענין פון ארבעה ימים, וואס דאס אלץ איז דאך געטאן געווארן אויף צו ווערן פטור פון דעם רע פון מצרים. דערמיט ווערט בעסער פארשטאנדיק וואס מ'איז מדגיש אז מען האט זיי געגעבן דם פסח אלץ א מצוה להתעסק בו כדי שיגאלו, ולכאורה וואס זאגסטו מיר אז דער דם פסח וועט זיין דער ענין פון אוועקגיין פון די פון די שלילה, אוועקגיין פונעם רע פון מצרים, לכאורה זאגט די רבי דאך נישט אזוי, די עיקר מצוה פון קרבן פסח, אויך אין פשוטו של מקרא, איז די אכילת הפסח, וואס זאגסטו מיר אז די עיקר איז דאס דער דם, אז דער אים ווייזן אז זיי גייען אוועק פון די שלילה, א דרך אגב וועט די רבי מאכן א חידוש און מסביר זיין לכאורה איז דאך עס נישט אזוי, די רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם משנה אין הערה פֿינף און דרײַסיק, אין פסחים, הפסח לא בא מתחילתו אלא לאכילה. און דער רבי לייגט צו ווי מען זעט עס גלייך ביי לקיחת השה אז עס דארף זיין שה לבית אין אן אופן פון מכסת נפשות איש לפי אכלו וגומר דווקא איינער וואס איז ראוי לאכילה פרט לחולה וכולו וועמען קען מען ארייננעמען אין דעם אין דעם אין דעם חשבון פון פון מכסת נפשות איינער וואס ס'קען עסן און איש לפי אכלו מאכן זיכער אז אלע האבן א כזית פון דעם איז דאך זעט מען דאך אז דער גאנצער עניין פון קרבן פסח ווען מען נעמט דעם דארף זיין אויסגעחשבונט לויט די נפשות וואס זיי גייען עסן ווי פיל זיי קענען עסן און איינער וואס איז נישט געזונט זאגט מען פרט לחולה איז דאך איז דאך א שאלה לכאורה וואו זעט מען דא דעם ענין פון שלילה פון דעם ענין פון שולל זיין און צונעמען דעם רע פון מצרים ועל פי הנל איז עס פארשטאנדיק ווייל דם הפסח איז מדגיש די שלילה מבטל זיין דעם רע פון מצרים און ממילא ווערט פארשטאנדיק אז דווקא דער דם פסח איז דאס מדגיש דערפאר זאגט רב מתיא בן חרש אז ער האט געזען זענען ארעם אין א מצווה וואס האט ער זיי געגעבן דם פסח ודם מילה. שטייט ס'איז געגעבן, מען רעדט נישט וועגן עסן דעם קרבן פסח. דא רעדט מען דווקא וועגן דעם ענין פון דם. ווי מיר זעען אין אות ז, ווי ביידע זאכן, ווי דאס נעמט אראפ דעם ענין פון, נעמט אראפ דעם ענין פון סור מרע, עס נעמט אוועק דעם ענין פון דעם זיין שטופים באלילים, און פארוואס דער ענין פון פיר טעג. עוז ז. אות ז' דער מאס זיין אין קשר פון דם פסח ווי געזאגט פריער סור מרע און דער ענין פון מילה איז דער ענין פון עשה טוב שלילי און חיובי אות ז' ווי אזוי איז דם פסח פארבונדן מיט סור מרע פרעגט דער רבי וואס איז די שייכות מיט דעם אויך נאך א שאלה וויבאלד אז לא היו בידם מצוות איז פארשטאנדיק אז די מצוות וואס נתן להם זענען מצוות כלליות זענען מצוות כלליות, דער אייבערשטער גייט צו געבן צוויי מצוות, איז דער חידוש פון רב מתיא בן חרש, אז מען דארף האבן שלילה, מען דארף האבן דעם ענין פון דם פסח פטור ווערן פון דעם ענין פון שטופים באלילים, און מען דארף האבן דעם ענין פון דם מילה וואס דאס איז א ענין פון עשה טוב, מען דארף האבן סור מרע מיט עשה טוב, אבער דער רבי לייגט צו נאך געשמאקער אז לכאורה דארף דאך זיי געבן צוויי מצוות אויכעט כלליות, נישט קיין סתם א מצוה וואס איז א פרטית'דיגע מצוה, דאס איז א מצוה כללית. ווי אין ברית זע איך ס'א מצוה כללית אין פסח זע איך זע איך ס'א מצוה כללית דער רבי דא ארויסברענגט דעם ענין פון פסח וואס דער ענין וואס דער ענין פון קרבן פסח איז זייער כללית זייער שטארק און אויך דער ענין וואס איז פארבונדן דער דם פסח מיט דעם ענין פון סור מרע דער רבי לייגט צו אין דער הערה אויכעט געשמאק להעיר ממאמר חז"ל דער רבי האט שוין א ראיה פון גמרא אין כריתות אז די צוויי מצוות האבן זיך זייער כלליות'דיגע זאכן און אנדערש ווי אלע אנדערע מצוות וואס זעט מען די גמרא אין די גמרא אין כריתות רעכנט אויס אז ס'דא ל"ו כריתות בתורה ס'דא זעקס און דרײַסיק עבירות וואס מ'טוט איז מען חייב כרת כרת בידי שמים און די גמרא ענדיגט צו ס'דא אין גאנצן צוויי מצוות עשה וואס מ'טוט נישט איז דער ענין פון כרת קרבן פסח און ברית הפסח והמילה במצוות עשה ס'איז דער אות ברית ביני וביניכם, זעה איך ס'א מצווה כללית, דארף מען זאגן, איז אויף ברית, זעה איך אז ס'א מצווה כללית, אות ברית ביני וביניכם, א געוואלדיגע, א געוואלדיגע זאך. דארף מען זאגן אז אויך דם פסח, דער רבי זאגט, מען זאגט מען זאגט זיכער א מצווה כללית, דארף מען זאגן אז אויך דם פסח טוט אויף אן ענין עיקרי וכללי אין סור מרע. וואו זעט מען דעם ענין כללי בזה? האבן מיר צוויי שאלות, ערשטנס וואס איז די שייכות דם פסח מיט סור מרע, און לייגט צו א ענין כללי, וואו זעט מען דא דעם ענין כללי, און וואו זעט מען דעם ענין פון סור מרע אין דעם ענין פון דם פסח. איז רשי ממשיך, ושהיו שטופים באלילים,

דער פסח האט מבטל געווען דאס וואס אידן זענען געווען שטופים דער לשון איז שטופים שטופים מיינט ניט סתם רגיל נאר שטוף און אין וואס זענען זיי געווען שטוף באלילים ניט אין אן ענין בלתי רצוי סתם נאר אין א געפערליכע זאך דאס וואס גייט אויפטון דער קרבן פסח. מ'האט שוין געלערנט אין פרשת וארא, אז צאן איז געווען, דער רבי גייט עס ענטפערן זייער פשוט, פארוואס פארוואס דער ענין פון צאן און דער דם פסח וועט מאכן דעם ענין פון אוועקגיין פון סור מרע, און ס'טוט געבן די מצוה פון פון סור מרע, און אויך פארוואס פיר טעג. אין דעם סעיף וועט דער רבי עס ענטפערן, ווי געזאגט אפאר מאל אין סעיף ז'. מ'האט געלערנט אין פרשת וארא אז צאן איז געווען די עבודה זרה פון מצרים קומט אויס אז דאס עצם נעמען פון א שה וואס דאס איז יראת מצרים צוליב אויף וואס נעמט מען עס ושחטו אותו בין הערבים דאס גופא האט זיי אפגעריסן פון עבודה זרה זייער פשוט דאס אליין האט זיי צוגענומען פון עבודה זרה ווען זיי רומזע באופן פון לשחטו, איך נעם נישט נאר איך נעם עס, נאר איך נעם עס אויפן אויף צו שעכטן, היפך לגמרי פון שטופים באלילים. און כדלקמן ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין מיט די פרטים. דערמיט וועט מען אויך פארשטיין פארוואס די לקיחת השה האט געמוזט זיין ארבעה ימים פאר דער שחיטה. מען גייט מסביר זיין ביידע זאכן. וויבאלד אז אידן האבן נישט בלויז איין מאל געדינט עבודה זרה, נאר זיי זענען געווען שטופים באלילים, האט געדארפט זיין א פעולה וואס זאל עוקר זיין דעם שטופים, דער רבי גייט מסביר זיין פשוט געשמאק זענען געווען שטופים באלילים אזויפיל צייט חצות נעמען דעם קרבן פסח ערב פסח נאך מיטאג י"ד נאך מיטאג און גייט גלייך צום שוחט און שעכטן און על מצות ומרורים יאכלוהו דאס קען נישט אוועקנעמען דעם ענין פון שטופים באלילים שטופים באלילים מוז זיין אין א אופן וואס עס דארף זיך אריין אריינגיין אין זיי און אריינקריכן אין זיי און זיי צוברענגען צו די גרעסטע דרגה פון א מבטל זיין דעם ענין פון שטופים באלילים דאס גייט דער רבי מסביר זיין האט געדארפט זיין א פעולה וואס זאל עוקר זיין דעם שטופים ווען מען וואלט גענומען דעם שה און גלייך געשאכטן אן איינמאליגע פעולה וואלט עס נאך נישט געווען גענוג צו זיי אפרייסן פון זייער שטוף זיין אין עבודה זרה ס'וואלט נישט געהאלפן דווקא דורך דעם וואס זיי האבן געהאט ביי זיך דעם שה יראת מצרים א משך זמן על מנת צו שעכטן אים דאס האט געקענט מבטל זיין זייער פריערדיגע שטופים באלילים ס'איז טאקע מבטל זייער שטופים באלילים אבער עס מוז זיין א הקדמה עס מוז ליגן ביי זיי מער ווי נעמען ערב פסח נאך מיטאג גיין גלייך צום שוחט דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 42 אז דער ענין פון אויף צו שעכטן האבן זיי עס געהאלטן מ'האט אלע מודיע געווען אז דעם קרבן פסח וואס מען האלט צווישן די בעטן גייט מען אים שעכטן ובפרט שהוא קשור מסירות נפש וואס שטייט משה רבינו ווען פרעה האט אים געזאגט אז וואס דארפסטו גיין אין מדבר דריי טעג צו מאכן א קרבן מאכט עס דא וואס האט משה רבינו געענפערט הן נזבח אין מצרים ולא יסקלונו זעען מיר אז ס'איז שייך צו דעם ענין פון מסירות נפש צו נעמען דעם זייער זייער עבודה זרה זייער יראה און עס גיין שעכטן אין מצרים ממילא האט מוז זיין דער ענין פון מער צייט, נישט דאס נעמען ערב פסח פון מיטאג, וואס דער ענין פון פיר טעג, גייט דער רבי ענטפערן. און דערפאר האט עס געמוזט געדויערן פיר טעג. ווי רש"י האט שוין פריער מפרש געווען, אונטערגעשטראכן נאכאמאל, רש"י האט שוין פריער מפרש געווען, דער קינד ווייסט שוין וועגן דעם. ביי דער עקידה, שטייט ביי דער עקידה, אז דאס וואס דער אויבערשטער האט באוויזן אברהמען דעם מקום העקידה ערשט ביום השלישי, איז עס געווען כדי שלא יאמרו,

ער האט עס נישט געטון ווייל ער האט געוואלט, ער איז געווארן צוטומלט האט ער עס געטון, און ווען ער וואלט געהאט צייט זיך צו בארעכענען וואלט ער עס נישט געטון, האט דער אייבישטער געוויזן, ניין, ער וועט גיין דריי טעג, ביים פערדן טאג גייט ער עס טון, און ער האט צייט צו טראכטן און זיך באטראכטן, און דעסטוועגן טוט ער עס פאר מיר, דאס הייסט, אז א סימן אויף א געוויסע זאך אז עס איז געטון געווארן מיט ישוב הדעת וכו', איז ערשט ווען מען ווארט איבער פיר טעג. דער רבי זאגט אין הערה פֿיר און פֿערציק, להעיר מרש"י, הוא יום ד' דער ענין פון מתן תורה אויך דארטן רעדט זיך וועגן דעם ענין פון דעם פערדן טאג איז ערשט ווען מען ווארט איבער פיר טעג כשם ווי ביי אברהמען וואס דער יום השלישי איז געווען דער פערדער טאג נאכן ציווי קח נא את בנך ווארום דער ויקם וילך אל המקום איז געווען בבוקר נאכן ציווי שטייט דאך קלאר שטייט דאך וישכם אברהם בבוקר אז דער ציווי איז שוין געווען פון נעכטן און דערנאך געווען ביום השלישי דאך איז געווען פיר טעג ממילא איז די זעלבע זאך דא אויך שייך די זעלבע זאך ממילא איז זיך רשי אין גאנצן פארשטאנדיג און פארשטאנדיג ווי פאר וואס רשי פרעגט למה הקדים לקיחתו איז דארף ער האבן דעם ווייל זיי האבן געדארפט האבן די מצוות אויף צו האבן דעם זכות און זיי האבן געדארפט האבן צוויי מצוות מוז ער ברענגען רבי מתיא בן חרש פריער און נאכדעם ברענגט ער ושהיו שטופים איז אלס כפתור ופרח געשמאק פארשטאנדיג ס'איז אונז געבליבן צוויי שאלות, ס'איז די זעלבע אין זעלבן ארט צוויי שאלות. איינע וואס ברענגט ער, וואס ברענגט ער דעם רבי מתיא בן חרש, לכאורה ברענגט ער דאך נישט אלעמאל דעם בעל המאמר, און ער ברענגט און ער ברענגט טאקע נישט רבי אלעזר הקפר, און דערנאכדעם אויך פאר וואס זאגט ער היה רבי מתיא בן חרש אומר דאס בלייבט אונז די צוויי שאלות, דאס גיט דער רבי א ביאור נפלא ביותר, וואס דאס וועט אונז געבן פאר וואס רשי ברענגט עס. אות ח'. בהקדים אז א בן חמ בא בן חמש למקרא.

וואס דארפסטו האבן, וואס דארפסטו האבן בכלל מצוות? האסט געשוואוירן מ'זאל זיי ארויסנעמען? וואס דארף זיין דער ענין פון מצוות? מיט דעם וואס רבי, וואס רשי ברענגט אראפ, היה רבי מתיא, ברענגט אראפ דעם נאמען, עט עס אונז געבן א הסבר פאר וואס, פאר וואס דאס איז. ס'וועט אראפנעמען די שאלה. דער רבי לייגט נאך צו נאך געשמאקער אין די הערה 48, די שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער. בפרט, שכבר פירש רשי לעיל, דער רבי האט עס אונטערגעשטראכן, רשי אליין האט שוין מפרש געווען אין שמות. ששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, משה רבינו פרעגט דעם אייבערשטן פארוואס ווילסטו זיי ארויסנעמען פון מצרים, וואס ענטפערט אים דער אייבערשטער, ווייל עתידים לקבל התורה האבן זיי דאך שוין א זכות, וואס דארף מען האבן מצוות? וואס טוט זיך דא? וואס דארף מען האבן די מצוות? דערפאר ברענגט רש"י אז דער בעל המאמר איז רבי מתיא בן חרש, א קינד וועט פרעגן א שאלה, וואס דארף מען בכלל האבן די מצוות? ער פלעגט היה און דאס איז גאר פארשטאנדיג איך דאס זאגט היה רב מתיא בן חרש אומר ביידע זאכן ווערן פארענטפערט מיט איין ענין ער פלעגט עס כסדר איבערזאגן צו זיינע תלמידים ווייל דאס איז געווען א ביאור אויף זיין הנהגה נמשכת ער האט זיך אזוי געפירט און דער ענין וואס היה רב מתיא בן חרש אומר אז את ערום ועריה וועט ווערן אלס פארשטאנען די גמרא דערציילט אין סנהדרין געוואלדיגע זאך וואס מען זעט אויף רב מתיא בן חרש דאס איז געווען אן ענטפער אויף די אויף די שאלה און דאס וועט מסביר זיין פארוואס רשי ברענגט ער אויף די שאלה פונעם קינד. די גמרא דערציילט אין סנהדרין אז די ישיבה פון רבי מתיא בן חרש איז געווען אין רוימי. בימיו זענען געווען נאך ישיבות, אויך אין ארץ ישראל. אבער זיין ישיבה און בית דין, און וואס עס שטייט קלאר אין הגהות מיימוניות, די גרעסטע בימיו, וואו איז דאס געווען? איז געווען אין רוימי דווקא. זאגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, ולכאורה, פארוואס האט ער געמאכט זיין ישיבה אין רוימי? א זאך וואס האט גורם געווען אז מען זאל דארפן גיין פון אנדערע ערטער קיין רוימי צו זיין צו זיין ישיבה ווי די גמרא זאגט דארטן קלאר שטייט צדק צדק תרדוף וואס איז צדק צדק תרדוף זאגט די גמרא הלך אחר חכמים לישיבה צדק צדק תרדוף גיי נאך די חכמים צו זייער ישיבה און די גמרא איז מדגיש אחר רב מתיא לרוימי צדק צדק תרדוף דאס איז גיין צו צו די ישיבה פון רב מתיא און אויב אזוי ווערט דאך די שאלה און נישט געמאכט זיין ישיבה אין ארץ ישראל על דרך ווי רב עקיבא און די גמרא זאגט דארטן אויכעט אז הלך אחר חכמים לישיבה אחר רב עקיבא לבני ברק וכיוצא בזה וואס האט דאס רב מתיא אנגעכאפט געפארן אין רוימי הערה 52 בפרט שכשיוצא רב מתיא בן חרש לחוץ לארץ קרע בגדיו, דער ספרי זאגט ווען ער געגיין האט ער צוריסן זיינע קליידער וואס ער דארף אוועק גיין פון ארץ ישראל, נאר וואס גייסטו דארטן מאך די ישיבה אין ארץ ישראל, א דבר נפלא ביותר וועט דער רבי מחדש זיין דא וואס האט פאסירט דא מיט דעם רבי מתיא בן חרש וואס ער לערנט אונז, און נאכדעם וואס איז די שייכות צו אונז אין היינטיגן גלות אויכעט, געוואלדיגע ווערטער. דערויף זאגט מען, היה רבי מתיא בן חרש אומר כולי, ס'איז נישט אמר רב מתיא בן חרש, היה, האט אלעמאל זיך געקאכט אין דעם מונד צו די תלמידים. ער פלעגט כסדר מנחם זיין זיינע תלמידים, אויף זייער געפינען זיך אין רוימי. פלעגט זיי מנחם זיין, פארוואס איז ער אין רוימי? אז די גאולה איז אפהענגיג אין דעם, אין וואס איז אפהענגיג די גאולה? אז מען זאל אין א מצב פון רוימי מאכן א ישיבה. געפינען א איד וואס איז אין א מצב פון רוימי, וואס איז מצב פון רוימי? ערום ועריה. און אים מאכן אויסרוימי, מאך אים אויסרוימי, נאר ס'זאל מאכן א יושב בישיבה. אין ארץ ישראל קענסטו עס נישט האבן, מוזט עס מאכן דווקא אין רוימי, ווי דער לשון אין די גמרא איז דארטן, קול המונה של רוימי, און דארטן האט ער עס דווקא געמאכט. און אין אן אופן פון להתעסק בהם, דער לשון איז דאך אז אז דער לשון איז דאך אז דער אויבערשטער האט געזען לא היו בידם מצוות להתעסק בהם זאל ווערן זיין עסק נישט נאר סתם אז ער זאל ווערן א ישיבה בחור ער זאל ווערן אז ער זאל טון מצוות ווי ס'דארף צו זיין ווי ס'שטייט ווי ס'שטייט דער לשון עסק התורה להתעסק בהם און דער רבי ברענגט אין הערה 54 אויך זייער געשמאק ווי קומט דאס דווקא רב מתיא בן חרש האט געהאט דעם דעם הבנה און די השגה אין דעם ענין להעיר שרב מתיא ניצוץ יוסף הצדיק, רב מתיא איז געווען דער ניצוץ פון יוסף הצדיק, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין ספר אין ספר הדורות אין דעם ערך פון רב מתיא, אז ער איז געווען דער ניצוץ פון יוסף הצדיק, וואס איז דער ענין פון יוסף? והרי ענינו של יוסף שכלכל את בני ישראל במצרים, יוסף איז געווען אין מצרים און האט מכלכל געווען די אידן אין מצרים, רב מתיא בן חרש טוט די זעלבע זאך אין רומי אויכעט,

דאס ווערט זיין עסק און פאר דעם צוועק, און צוליב דעם, פאר דעם צוועק, געפינט זיך זיין ישיבה אין רומי, אין מקום הגלות דווקא, ווי ווי יוסף איז געווען אין מצרים, צו העלפן יענעם אידן און דורך דעם ברענגען די גאולה. דערפאר זאגט רב מתיא בן חרש אז אויף ארויסגיין פון מצרים דארף מען האבן דעם ענין פון מצוות דער אויבערשטער זאגט ואת ערום ועריה דער אויבערשטער קען זיי ארויס נעמען ווי דער רבי גייט זאגן ווייטער אבער דער אויבערשטער וויל נישט אז מען זאל ארויס אז מען זאל ארויס גיין נאקעט ער וויל אז מען זאל ארויס גיין מיט יעדער איד וואס איז דא זאל האבן א מצוה יעדער איד וואס איז דא זאל זיין זאל זיין מתעסק אין תורה מיט אלע זאכן הייסט עס פון דעם האט מען אויך די הוראה לימינו אלה קען זיך אפלערנען פון דעם זיינדיג אין דער טיפעניש פון גלות זה האחרון דאס איז גלות רומי און וויסנדיג דעם פסק רז"ל אז שוין בזמן האבן כלו כל הקיצין, די גמרא זאגט שוין אין סנהדרן אז כלו כל הקיצין, די קיצין אויף משיח דארף קומען האט זיך שוין געענדיגט און איז נאכאלץ נישטא, טענה'ן אידן, דער רבי האט געשריגן, מ'איז שוין אין גלות באלד צוויי טויזנט יאר, וויפיל איז דער שיעור צו מאטערן אידן אין גלות? אויף דעם זאגט רש"י, אויב מ'וואלט געדארפט נישט מער ווי ארויסגיין פון גלות, וואלט מען שוין לאנג פטור געווארן פון גלות. דאס זאגט רש"י, אבער דער אויבערשטער וויל אז דער ארויסגיין פון יעדער אידן זאל זיין אין אן אופן אין אן אופן פון פון יעדער אידן זאל נישט זיין אין אן אופן פון ערום ועריה דאס וואס דער אויבערשטער וויל ער וויל אז מ'זאל האבן מצוות וכו' ער האט ווערטער אויב מיר וואלט געדארפט נישט מער ווי ארויסגיין פון גלות וואלט מען שוין לאנג ארויסגעגיין דער אויבערשטער וויל מ'זאל ארויסגיין מיט מצוות ועל דרך ווי ביי יציאת מצרים וואס איז געווען די הבטחה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול האבן אידן געטענה'ט, דער רבי ברענגט אראפ א גמרא אין ברכות, און ס'איז א מדרש, האבן אידן געטענה'ט אז זיי זענען גרייט צו מוותר זיין אויפן רכוש גדול, אבי וואס גיכער ארויסגיין פון גלות, אזוי שטייט קלאר אין די גמרא, זיי האבן געזאגט זיי זענען מוותר אויף דעם רכוש גדול, אבער דער אויבערשטער האט געוואלט אז מ'זאל ארויסגיין ברכוש גדול מיט אלע פירושים שבזה, ווי ס'ברענגט זיך אלע פירושים, ערשטנס שטייט קלאר אין תורה ונצלתם את מצרים, ארויסנעמען פון דארטן אלע זאכן, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה זיי האבן געליגן, און טאמער האבן זיי נישט געזאגט איך האב נישט, האבן זיי געזאגט איך האב ווייס וואו דאס ליגט, ביי חושך זענען זיי אלע אריינגעגאנגען דארטן און געזען וואו אלע זאכן ליגן, דער רבי ברענגט אראפ אין אַכט און פֿופֿציק וועגן דעם ענין פון אלע פירושים וואס עס ברענגט דער רבי אראפ, מתחיל בונצלתם את מצרים כפשוטו ווי געזאגט פריער, ועד בכל ניצוצי קדושה שהיו שם, זיי האבן ארויסגענומען אלע ניצוצות קדושה וואס דארטן איז געווען, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור, אז מען האט ארויסגענומען פון דארטן רייש בייס ניצוצים פון די רפ"ח שנפלו, שטייט ביים

געבליבן זעקס און אַכציק ניצוצות וואס מיר דארפן מברר זיין ביז עס זאל ווערן יעצט ממש די גאולה העתידה ועל דרך זה איז אזוי ווי ס'איז געווען דארטן דער אויבערשטער האט נישט געוואלט מ'זאל ארויסגיין ליידיג און האט געוואלט מ'זאל ארויסגיין מיט ואחרי כן יצאו ברכוש גדול בגשמיות וברוחניות ועל דרך זה ביי די גאולה העתידה בקרוב וואס כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות שטייט קלאר אין מיכה כימי צאתך דארף זיין די זעלבע זאך וויל דער אויבערשטער אז מ'זאל ארויסגיין ברכוש גדול מיט אלע פירושים שבזה אות יו"ד וועט מען ברענגען דעם קשר פון וואס ס'קומט אויס פרשת בא אלעמאל אין יו"ד שבט און פונקט ווי רשי מיט רב מאשי מחורש וועט מען זען די הנהגה פון פריערדיגן רבין וואס מען דארף זיך אפלערנען פון דעם אות יו"ד און דאס איז אויך איינער פון די רמזים אין דער פרשה אויפן יום ההילולא פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר יו"ד שבט וואס זיין הסתלקות איז געווען בשבת פרשת בא אין תש"י. דער רבי האט זיך אליין משתדל געווען בהפצת התורה ומצוותיה ביז צו מסירות נפש. פריערדיגער רבי האט זיך האט זיך משתדל געווען אליין, נישט נאר געהייסן אנדערע טון, ער האט זיך אליין משתדל געווען, און ביז צו פארשפרייטן קיום מצוות מעשיות צווישן יעדער סוג אידן, נישט קיין חילוק וועלכע דרגה זיי האלטן, האט ער זיך אפגעגעבן מיט זיי אז זאלן מקיים זיין מצוות מעשיות, ביז צו מתעסק זיין זיך בזה מיט א איינצלנעם אידן. ער האט זיך אפגעגעבן מיט א איינציגן אידן, נישט געזוכט דווקא א קהל, צען, פופצן, אנדערש פאסט נישט, ניין, מיט א איינצלענעם אידן האט ער זיך אפגעגעבן, כמפורסם כמה וכמה סיפורים מיט דעם, ווי דער פרידיגער רבי האט זיך אפגעגעבן מיט איינציגע מענטשן אז זיי זאלן מקיים זיין מצוות. אין וואס פאר א אופן האט ער עס געטאן? און אין אן אופן ווי ער האט געטייטשט אין א שיחה אין פורים תרצ"א, האט דער פרידיגער רבי געטייטשט אין א שיחה, וואס איז געבויעט אויף א תנא דבי אליהו רבה,

און צוליב דער עבודה האט ער געהאט זיין ישיבה דווקא אין חוץ לארץ געוואלדיג פריערדיקער רבי האט דאך געקענט פארן נאך ארץ ישראל ווען ער איז אוועק פון רוסלאנד ער קומט דווקא אין חוץ לארץ וואו בתוך הגולה דווקא דווקא דא און דער רבי לייגט צו אין הערה 63 להעיר א לאנגע אריכות לקוטי שיחות חלק גימל וועגן דעם ענין וואס דער פריערדיקער רבי ער הייסט יוסף און יוסף הצדיק איז געווען די זעלבע זאך ווי יוסף הצדיק הוא המשביר בר און אזוי האט געווען דער ענין וואס ער איז געבליבן דווקא אין גלות און האט געבעטן אז נאך די הסתלקות זאל ער דא בלייבן בלייבן מיט די אידן אזוי ווי יוסף איז געבליבן אין מצרים האט נישט געהייסן מ'זאל אים ארויסנעמען און נאר ווען ס'קומט די גאולה יעמאלט וועט ער מיטגיין געבן די אידן דעם כח צו דורכמאכן די גלות מצרים אויף דעם איז יוסף געבליבן אין מצרים מען זאל וויסן אז יוסף האט אנגעזאגט אז מען גייט אים ארויסנעמען די זעלבע זאך ווי יעקב האט געמאכט די ארזים אז מען קוקט אויף די ארזים וואס טוט די ארזים צוויי הונדערט יאר שפעטער ארזים אז מ'גייט בויען א משכן, זעלבע זאך אויך דער פריערדיקער רבי האט געבעטן געמאכט די ישיבה אין חוץ לארץ בתוך הגולה, און דארט גופא נישט נאר בתוך הגולה, נאר בתוך העיר, דווקא אין ניו יארק האט ער געמאכט די ישיבה, און דארט האט ער געבעטן מ'זאל אים מ'זאל אים דארטן זאל זיין מנוחתו כבוד, אין קול המונה של רוימי, ווי די גמרא זאגט אין מכות ביים סוף, דווקא אין קול המונה של רוימי, און דארטן זאל מען נעמען א אידן און מאכן אויס רוימי, אז דארט זאל מען אויפזוכן אידן וואס זענען אין א מצב פון ערום ועריה, און געבן זיי איין מצוה, צוויי מצוות וכו' להתעסק בהם, והולך ומוסיף ואור. ווארום, וויבאלד אז אין דער גאולה פון גלות זה אחרון, וועט קיין איין און איינציגער איד נישט בלייבן אין גלות, אלע וועלן ארויסגיין, דארף מען אויפזוכן יעדן אידן, וואו ער זאל זיך נאר נישט געפינען דארף מען זוכן און באווארענען אז ער זאל האבן לכל הפחות איין מצוה דער רבי לייגט צו געשמאק אין הערה 66 להעיר שבפרטיות יש בקיום דכל מצווה סור מרע עבירה על רצון השם ועשה טוב רצון השם לכאורה דער רבי זאגט אז מ'זאל זען אז ער זאל האבן איין מצווה וואס פארדינסטו מיט איין מצווה מ'זאגט דאך ביי מצרים האט געדארף זיין סור מרע ועשה טוב זייער געשמאק אז אין א מצוות עשה, אז איך טו עס נישט, בין איך עובר אויפן אייבערשטנ'ס רצון, אז איך טו עס, בין איך מקיים דעם רצון, זעלבע זאך אין לא תעשה, אז איך טו עס נישט, בין איך מקיים דעם רצון פון השם, אז איך טו עס, בין איך עובר אויפן רצון השם, האב איך אין יעדן מצוה, סיי די לא תעשה, און סיי די עשה, האב איך שוין די צוויי מצוות אין יעדן מצוה. וואס איז דער אויפטו פון דעם? ער זאל נישט זיין קיין ערום, ער זאל נישט זיין קיין נאקעטער, הערה זיבן און זעכציק, בפרט שמצוה גוררת מצוה, אבות פרק ד', אז מ'וועט געבן א מצוה, וועט דאס ברענגען א צווייטע מצוה, דער רבי לייגט צו, וגם המצוה שנגררה גוררת מצוה, מצוה גוררת מצוה, די נייע מצוה ברענגען נאך א מצוה, די מצוה תיכף ברענגען נאך א מצוה, אזוי איינס, צוויי, דריי, פיר, איין מצוה ברענגט די אנדערע מצוה, ווייל אין אין דעם, אונטערגעשטראכן, אין דעם הענגט אפ די גאולה פון גאנץ כלל ישראל, איין איד, איין מצוה קען ברענגען די גאולה, און דורך דעם וואס נלך באורחותיו און גיין אין די וועגן פונעם פרידיגן רעבן נצח סלה ועד ווי דער לשון פונעם אלטער רבי אין איגרת הקודש סימן ז"ך אין אט דעם ונלך באורחותיו אין דעם אין דעם אויפן וואס דער פרידיגער רבי האט געטאן וועט דאס פועל זיין און ס'וועט זיין ומיד ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה ומיד ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין